ווען דער קלאפער קלאפט, הערט ער אין זיין קאפ די ניגון. אדרבה טריי עס אליין מיט דיינע קינדער אינדערהיים, דו וועסט זיין קאנווינסד אז דער וואס הערט דיך קלאפן, הערט די ניגון גאנץ קלאר. א גוטן, דאס איז שמואל שטערן פון קאמפעס. אונז זעמיר צוריק מיטן היינטיגן קאמפעס פאדקעסט צו שערן טיפס פון נעוויגעישן פאר יעדע סיטועשן. ניין, יענער ווייסט נישט מסתם אליין. דאס איז די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט. היינט גיי מיר אריינקוקן אין איינע פון די גרויסע קאמיוניקעישן אישוס וואס מאכן זיך. דאס איז די פאקט אז ווען א מענטש ווייסט עפעס, מיינט ער אז יענער ווייסט עס אויך. די מציאות קען שאפן שווערע פראבלעמען צווישן בעלי בתים און ארבעטערס, צווישן ביזנעסער און זייערע קאסטומערס, צווישן מוסדות און עלטערן, וואס מען רופט ביי אונז אידן דור הפלגה מיסקאמיוניקעישן. ווייל דו ווייסט עס, מיינט נאכנישט אז יענער ווייסט עס אויך. מיט דרײַסיק יאר צוריק אין ניינטין ניינטי למספרם האט מען דורכגעפירט אן אינטערעסאנטע סטאדי אין סטענפארד יוניווערסיטי. די סטאדי האט גענומען הונדערט צוואַנציק סעטס פון מענטשן און מ'האט זיי געגעבן צוויי פאזישאנס, צוויי דזשאבס, האלבער עולם איז געווארן קלאפערס און דער צווייטע האלב צוהערער. ס'האט געארבעט אזוי, די קלאפערס האבן באקומען א ליסט פון פֿינף און צוואַנציק באקאנטע ניגונים וואס יעדער קען, יא אויף אונזער שפראך וואלט עס געמיינט טיפיקל וועלטס ניגונים ווי עוד ישמע חסדי השם, כי להשם, וואס איז באקאנט פאר יעדן. יעדער קלאפער האט געדארפט טשוזן שטילערהייט ביי זיך אליין אין קאפ איינע פון די ניגונים און אנהייבן צו קלאפן אויפן טיש אויפן ביעט פון דעם ניגון. אקעגן אים איז געזעצן דער צווייטער וואס האט געדארפט טרייען אויסצופיגערן וועלכע ניגון יענער זינגט זיך יעצט אונטער. ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז דער צוהערער, דער וואס הערט זיך צו צום ביעט פונעם קלאפער, האט אסאך א שווערערע דזשאב ווי מען מיינט. מען האט איבערגעטון דעם זעלבן שפיל מיט הונדערט צוואַנציק באקאנטע ניגונים, אבער ווי מאדנע ס'סאונד, נאר דריי מאל אוט אוו וואן טווענטי האבן די צוהערער צוגעטראפן צום ניגון וואס יענער האט געקלאפט. אבער וואס איז נאך מער אינטערעסאנט איז, יעדעס מאל נאכן ענדיגן קלאפן, פאר דער צוהערער האט געדארפט זאגן וועלכע ניגון ער טראכט אז מ'האט יעצט געענדיגט קלאפן, האט מען געפרעגט פונעם קלאפער, זאג מיר, וויפיל פראצענט געסטו אז דיין שותף דא קעגן איבער דיר וועט געבן א רייט געס? די קלאפערס האבן אלעמאל געזאגט, פיפטי פערסענט טשענס, פיפטי פיפטי. זיי זענען געווען אזוי פעסט איבערצייגט אז יענער האט מסתם פארשטאנען פון זיין קלאפן וועלכע ניגון ער זינגט, אז זיי האבן עס געגעבן עטליעסט א פיפטי פיפטי טשענס. לויט די קלאפערס וואלטן פון הונדערט צוואַנציק קעיסעס געדארפט זיין זעכציק סוקסעס קעיסעס, זעכציק מענטשן פון הונדערט צוואַנציק זאלן צוטרעפן דעם ריכטיגן ניגון, אבער אין ריעליטי וויפיל איז געווען? נאר דריי! און דא קומט אריין די סייקאלעדזשי, פארדעם איז דאך עס א סטאדי און נישט סתם א געים, די סטאדי איז געקומען צו די קאנקלוזשן א פשוטע זאך, ווען די קלאפער קלאפט, הערט ער אין זיין קאפ די ניגון. אדרבה טריי עס אליין מיט דיינע קינדער אינדערהיים, דו וועסט זיין קאנווינסד אז דער וואס הערט דיך קלאפן הערט די ניגון גאנץ קלאר. אבער אין ריעליטי דער וואס הערט עס, יענער הערט נישט דעם טאן וואס דו הערסט ביי דיר אין קאפ. בסך הכל הערט יענער ווי איינער האקט אין טיש און האקט אין קאפ. די קלאפערס אין די סטארי האבן נישט געקענט גלייבן ווי ראונג די צוהערערס קענען זיין. ס'איז דאך אזוי אבוויעס, וויאזוי קענען מענטשן זיין אזוי סטופיד?

און אפילו מלמדים און זייערע תלמידים, יעדער איז א קלאפער אין זיין אייגענע שיך. דו האסט נאלידזש אין דיין קאפ, אזוי ווי דער קלאפער האט דעם טאן אין זיין קאפ, און ס'איז דיר זייער שווער זיך אריינצולייגן אין די שיך, אין די סטעיט אוו מיינד, פון איינער וואס הערט נישט דעם טאן. און באמת איז עס א שווערע זאך צו עוואוידן. ווען א באבוס, א מענעדזשער וואס האט לאנגע יארן עקספיריענס זאגט א סטעיטמענט פאר אן ארבעטער, זאכן דארפן פארן סמאאט דא. ביי אים אין קאפ זינגט עפעס א ניגון, ער רעדט פון א געוויסע עקספיריענס וואס ער האט געהאט, ער דערמאנט זיך פון עפעס א סטעידזש אין די ביזנעס ווי זאכן פלעגן פארן מער סמאאט, און ער וויל אז דער ארבעטער וואס האט בכלל נישט די נאלידזש און ער ווייסט נישט פונעם ניגון צו זאגן, אז יענער זאל דערהערן און פארשטיין וואס ער מיינט דערמיט. ניין, יענער ווייסט נישט מסתם אליין. א חבר מיינער א ביזנעס אונער פון א אנליין קאמפעני דערציילט מיר, ער האט געהייערט א נייע ארבעטער וואס זיין דזשאב איז געווען ריסיווינג, כ'בין נישט אין די ליין, אבער ריסיווינג מיינט אז יענער דארף איבערנעמען די נייע שיפמענטס, די נייע אינוועטארי וואס קומט אריין. דער פרישע יונגערמאן איז געווען א טיכטיגער, ער האט אויסגעזען זייער גוט פארן דזשאב, און ווען ער האט געפרעגט פונעם נייעם באלבאס, סאו וואס גייט זיין מיין דזשאב דעסקריפשאן? האט דער באלבאס, וואס ער איז שוין יארן אין די ליין, געענטפערט, ריסיווינג? דאונט ווארי, קום אריין אין וועירהאוז פאר אפאר טעג, עסט עס ארויס האבן אין נאו טיים. ס'גייט דורך צוויי וואכן, די באבוס קומט אריין אין וועירהאוז, ס'ליגן דארט באקסעס אויפגעפּיילט ממצרים ועד הנה, ער ווערט אפסעט און ער פרעגט פונעם נייעם ארבעטער פארוואס ליגן די סחורה דא? זאגט די ארבעטער איך ווייס נישט, וואס הייסט דו ווייסט נישט? איז נישט דיין דזשאב רעסיווינג? הונדערט פראצענט יא, די אינגערמאן איז מסכים, רעסיווינג איז זיין דזשאב, אבער איין מינוט, רעסיווינג האט אין זיך אפאר חלקים, רעסיווינג קען מיינען אראפנעמען די באקסעס פונעם טראק, רעסיווינג קען מיינען עפענען אלע באקסעס און אריין סקענען אינעם סיסטעם. רעסיווינג קען מיינען אוועקפאקן די באקסעס וואו ס'באלאנגט. ביים באלבאס אין קאפ ווען ער האט געזאגט רעסיווינג האט ער געזינגען א ניגון וואס האט געמיינט אלל אוו די עבאוו. ביים נייעם אינגערמאן האט עס אויך געמיינט אסאך. אראפנעמען פונעם טראק, אריין סקענען אינעם סיסטעם, אבער אוועקפאקן? איז אויך מיין דזשאב? קיינער האט מיר נישט געזאגט קיין ווארט. געדענק, יענער ווייסט נישט מסתם אליין. אויב ווערט עס נישט קלאר קאמיוניקעיטעד, דאונט עסום אז יענער וועט עס אליין וויסן. אונז האבן שוין אמאל דערמאנט אז איינע פון די שטארקע סיבות פארוואס ס'איז דא אזויפיל פריקשאן צווישן ארגאניזעישאנס און זייערע פאנדרעיזערס איז ווייל ביים הייערן א פאנדרעיזער זאגט מען אים, דיין דזשאב איז צו מאכן געלט. דער באורד מעמבער, דער מנהל המוסד, האט עפעס א ניגון וואס ער האט אין מיינד ווען ער זאגט עס, אבער אויב איז נישט דא קיין קלארע מהלך פונקטליך וויאזוי דאס דארף געשען, וויפיל געלט עקספעקט מען, בערך וואס זענען די סטעפס וואס ער דארף טון צו ברענגן געלט, איז עס אן אינוויטעישן פאר א קאמיוניקעישן דיזעסטער. אויב דו ביסט שוין אמאל געווען אויף א פלעין ווייסט אז פאר מען פארט ארויס ווייזט מען פארן עולם די סעיפטי אינסטראקשענס. דער חברה'מאן טוט עס יעדן איינציגן טאג, ער קען עס שוין בעל פה, ס'איז דאך אזוי סימפל, דא נעמט מען עס, דא בלאזט מען אריין, ממש אלף בית, מען דארף זיין סטופיד עס נישט צו פארשטיין. די פאקט איז אבער, רוב מענטשן האבן נישט קיין אהנונג וואס מען דארף טון ווען עס קומט למעשה. דער סעיפטי אינסטראקטער איז געווען א קלאפער וואס האט געטראכט א ניגון וואס ער הערט אין זיין קאפ, אן טרייען זיכער צו מאכן אז יענער פארשטייט עס באמת. אפשר איז עס נישט אזא גוטע עקזעמפל ווייל דער סעיפטי אינסטראקטער טוט עס פשוט ווייל ער מוז ליגעלי עס טון, און דער פעסעדזשער זאגט ערליך תפילת הדרך און האפט אז ס'וועט נישט אויספעלן צו וויסן, אבער נעם אן עקזעמפל פון איינער וואס וויל באמת יא יענער זאל וויסן וואס ער רעדט, אבער ער דעליווערט נישט זיין מעסעדזש פולי ווייל ער טראכט אז יענער ווייסט שוין מסתם. לאמיר נוצן אן עקזעמפל פון א מארקעטינג קאמפאני וואס לויפט מיט א קאמפיין. זיי זענען געזעצן א לאנגע צייט און סטרעטעדזשייזד וואס די מעסעדזשינג גייט זיין, וויאזוי מענטשן גייען עס אויפנעמען און אזוי ווייטער. אבער אסאך מאל ווען מען באטראכט אזא קאמפיין קען מען זעהן עדס וואס זאגן אזוי, פאר הונדערט צוואַנציק דאלער גייסטו אריין צוויי מאל אינעם רעפל. שטעל אפ דער וואס האט געמאכט די עד און פרעג אים אין וועלכע רעפל רעדט מען דא? וואס הייסט? וועט ער דיר ענטפערן, ס'לויפט דאך שוין דריי וואכן עדס וועגן די רעפל. די יעצטיגע עד איז נאר א טעקניקל עד אז פאר הונדערט צוואַנציק גייט מען אריין צוויי מאל. רבי ס'איז אמת אז דיר זינגט אין קאפ א ניגון אבער ניין יענער ווייסט עס נישט מסתם אליין אויב וועסטו עס נישט ארויסזאגן קלאר קאמיוניקעיטן דיין מעסעדזש קלאר וועלן זייער אסאך מענטשן נישט האבן קיין אהנונג וואס דו רעדסט. יעדע קאמפעני דארף זעהן וויאזוי צו מאכן יוז פון די טאפיק. א בילדער וואס בויט הייזער, ביי אים אין קאפ איז די פראסעס זייער סימפל, ער בויט דאך יעדן טאג. אבער די קאסטומער בויט נאר איין צוויי מאל אין לעבן בדרך כלל, אויב איז די פראסעס נישט גענוג קלאר קאמיוניקעיטעד פאר אים איז עס אן אינוויטעישן פאר מיסקאמיוניקעישן, און אזוי איז מיט יעדע איינציגע ביזנעס. אויב ביי דיר איז די פראסעס נארמאל צוריקצורופן א מענטש איינמאל אין צוויי טעג, לאז יענעם וויסן אז אזוי אפערעיט מיר אונז. דאונט אסום אז יענער ווייסט שוין מסתם אליין, ווייל וואס דו טראכסט איז נישט אלעמאל וואס יענער טראכט. טאקע פאר די סיבה טיטש מען אין EOS, וואס אונז האבן מיר אביסל גערעדט דערפון אין פאדקעסט נאמבער טערטי פאר, אז מען זאל אוועקשטעלן אין יעדע ביזנעס א פרואוון פראסעס. א פראסעס וואס דו זאלסט קענען ווייזן פאר דיינע קאסטומערס און זאגן כזה ראה וקדש, דאס איז אונזער מהלך און אזוי אפערעיט מיר אונז. און די היינטיגע כלל איז נאך מער וויכטיג ווען מען קאמיוניקעיט אין אימעיל, ווייל ווען דו רעדסט פנים אל פנים צו א מענטש, דו בעטסט אים עפעס און ער זאגט נאו פראבלעם, קענסטו אפליינען פון זיין פנים צו ער מיינט צו זאגן הונדערט פראצענט נאו פראבלעם לאז עס אויף מיר, אדער נאו פראבלעם מיינט צו זאגן אקעי, וועמיר זעהן, כ'וועל טרייען. אין אימעיל קען נישט יענער ליינען דיין פנים, סאו אנשטאטס ענטפערן אקעי, אדער נאך ערגער ווי מענטשן ענטפערן א קאלטע לעטער קעי, אפילו אויב ביי דיר אין קאפ זינגסטו די ניגון יא יא הונדערט פראצענט אדרבה, אבער דו דארפסט זיכער מאכן אז די מעסעדזש קומט אן צו יענעם אויך, שרייב ארויס קלאר, נאט א פראבלעם, קאנסידער איט דאן, טריי אויסצוקלארן יענעמ'ס ספיקות, מאך א קלארע סאבדזשעקט ליין פון וואס מ'רעדט, זע אז יענער זאל פארשטיין צו וועלכע פון זיינע שאלות דו באציסט זיך, אויב איז דא מערערע מענטשן אינעם אימעיל, פערסאנעלייז דיין ענטפער, אסום נישט אז יענער וועט ממילא כאפן ווייל ס'אזוי אבוויעס. גערעכט, ווייל וואס איז אבוויעס פאר דיר מיינט נישט אז ס'איז קלאר פאר יענעם. לייג דיך אריין אין יענעמ'ס שיך. פאר אונז גייען מיר א לעסט רימיינדער, מ'רעדט דא טאקע פון א לעצט מינוטיגע רימיינדער. די דריי פאוערפול וועבינארס פון ר' מנחם מאיר לייפער וועגן גאול סעטינג און עטשיווינג, הייבט זיך שוין אן מארגן מאנטאג, דורכאויס די קומענדיגע דריי טעג מאנטאג דינסטאג מיטוואך, יעדן טאג פון פייוו פיפטין ביז סיקס פיפטין נאכמיטאג. לעסן נאמבער וואן, די וויכטיגקייט פון סעטן פאוערפול גאולס איז מאנטאג, לעסן נאמבער טו, וויאזוי צו דעסיידן וואס א גוטע גאול איז, דינסטאג, לעסן נאמבער טרי, גאול אטשיווינג, סעטינג אפ פאר סוקסעס, איז מיטוואך. אויב האסט דיך נאכנישט איינגעשריבן, יעצט איז דיין טשענס, קליק אויפן לינק, און לאז דיך ארויס אויפן וועג צו אטשיוון דיינע גאולס מיט הצלחה. יישר כח פארן מיטהאלטן, פארן שערן מיט דיינע חברים און פארן זיין א פארט פון די קאמפעס קאמיוניטי. דאס איז שמואל שטערן פון קאמפעס.